א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו א משהו מער, א משהו מער וועגן א נייעם פלאן אין פראנקרייך וואס וועט זיך אנפאנגען סוף דעם זומער אז מענטשן וועלן באקומען באצאלט פון די רעגירונג צו לאזן פאררעכטן זייערע גענוצטע קליידער אנשטאטס אוועקווארפן. לאמיר זאגן, דו האסט א פאר שטיוול און די זוילן דערפון, די סאול, איז געווארן די הילס, געווארן אפגעטראגן און מען דארף עס פאררעכטן, סאו אויב גייסטו זיין אזוי גוט און זיך שפארן די געלט וואס עס קאסט צו קויפן א נייע פאר שטיוול און גיין צו א שוסטער ער זאל פאררעכטן די הילס, די זוילן, קענסטו באקומען פון די רעגירונג ביז אכט דאלער. אנדערע קליידער וואס מ'טראגט צום שניידער צו פאררעכטן קען מען באקומען פון עלף ביז אכט און צוואנציג דאלער, ווענדט זיך וואסערע מין מלבוש דאס איז און וואסערע ארבעט ס'פעלט זיך דארטן אויס. פראנצויזישע רעגירונג האט פאר דעם צוועק אוועקגעלייגט א פאנד פון בערך הונדערט איין און זיבעציק מיליאן דאלער. קליידער אין פראנקרייך איז א גאנצע געשעפט, די עולם איז דארטן זייער זייער פארנומען מיט די קליידער, מיט סטיילס, מיט די מאדע, און מען ווייסט אז זייער אסאך מאדעס ווערן באשאפן, אין פראנקרייך, ס'הייסט די השפעה וואס די, די פראנצויזישע השפעה אויף די וועלט פון קליידער, מאדעס פון קליידער, איז זייער זייער שטארק, מסתמא די שטערקסטע פראנקרייך האט מסתם א גרעסערע השפעה אויף די מאדעס פון קליידער אויף דער וועלט ווי סיי וועלכע אנדערע לאנד, בכל אופן איז עס זייער, זייער א גרויסע השפעה. און אין פראנקרייך ווערן אויכעט געמאכט זייער אסאך קליידער ווערן דארטן פראדוצירט, לויט שאצונגען קומט אויס אז ארום דריי ביליאן דריי הונדערט מיליאן שטיקלעך קליידער, ס'הייסט עס נעמט אריין היטן, ס'נעמט אריין יעדע סארט, ס'נעמט אריין היטן, ס'נעמט אריין שיך, מיט אפילו די קלענסטע זאך, אלעס אינאיינעם, בגדים וואס א מענטש טראגט, סיי וואס פון קאפ ביז פיס, איז ווערט אין פראנקרייך פראדוצירט אין א יאר צווישן בערך דריי ביליאן דריי הונדערט מיליאן, דריי הונדערט, דריי ביליאן דריי הונדערט מיליאן שטיקלעך קליידער. דער דורכשניטליכער פראנצויז גיט אויס צווישן פינף הונדערט פופציג און זעקס הונדערט דאלער א יאר אויף קליידער. סאו לאמיר געדענקן, אויבנאויף איז עס נישט אזא גרויסע נאמבער, א סוט מיט א בעקיטשע קומט שוין אויס מער, ניין? אדער בערך אזוי סאך? לאמיר נאר געדענקן אז דער דורכשניטליכער פראנצויז פארדינט בערך פינף און פערציג טויזנט דאלער א יאר, און דו רעדסט פון מענטשן וואס קויפן נישט קיין, זיי מוזן נישט האבן א מינימום וויפיל ס'מוז קאסטן זייערע קליידער, יא, זיי דארפן נישט גיין מיט קיין הוט, און מען דארף נישט גיין דווקא מיט די סארט שיך, און אויך דארף ער נישט האבן קיין קיין רעקל, קיין בעקיטשע פאר שבת, און א טיש בעקיטשע נאכדעם פאר שאלעשידעס, א גארטל, וכן הלאה, יא? סאו דו רעדסט פון מענטשן וואס קויפן קליידער, דאס הייסט א רוב פון די געלט וואס זיי געבן אויס איז קליידער וואס זיי ווילן קויפן ווייל ס'שמעקט זיי, ווייל דאס איז די רוח המדינה, רוח המדינה, רוח המקום אז מען געבט אויס געלט אויף קליידונג, אויף פעשן וויאזוי עס הייסט. וואס די פראנצויזן פון איין זייט געבן אויס אסאך געלט, מיט כפי ערך, לויט וויפיל געלט זיי פארדינען, און לויט וויפיל געלט זיי געבן אויס אויף אנדערע זאכן, קומט אויס אז די פון פֿינף הונדערט פֿופֿציק ביז זעקס הונדערט דאלער וואס דער דורכשניטליכער פראנצויז געבט אויס יערליך אויף קליידער, איז א היפשע הויכע ציפער, און פון די אנדערע זייט ווארפן זיי אסאך קליידער אוועק. לויט די זעלבע שאצונגען קומט אויס אז ארום אז די פראנצויזן ווארפן ארויס ארום זיבן הונדערט טויזנט טאן פון קליידער יעדעס יאר. די דורכשניטליכער סעווען פארטי סעווען עראפלען, יא די גרויסע עראפלאן, פאסאזשיר עראפלאן, די געווענטליכע וואס אונז מיט וואס אונז פאר מיר געווענטליך פון איין לאנד צום אנדערן, אזא עראפלאן, אזא פליגער, מ'רעדט ווען ס'איז פול מיט פאסאזשירן, מיט באגאזשן און מיט פיול, מיט גאזאלין, וועגט ערגעץ וואו פון דרײַ הונדערט און צוואַנציק ביז פֿיר הונדערט און פֿערציק טאן, איז אויב גיי מיר מיטן דורכשניט פון פֿיר הונדערט טאן, קומט אויס אז די פראנצויזן ווארפן אוועק קליידער א יאר אין א וואג פון בערך טויזנט זיבן הונדערט און פֿופֿציק ריזיגע עראפלאנען אנגעפילט מיט פאסאזשירן מיט באגאזשן וואס איז אזוי אנגעפילט און וועגט אזוי סאך ווי עס קען נאר וועגן זיבעצן הונדערט און פֿופֿציק עראפלאנען, אזא וואג פון קליידער ווארפן די פראנצויזן ארויס. און א גרויסע חלק דערפון, ווייטער לויט די שאצונגען זענען דאך בערך, א גרויס חלק דערפון זענען געהעריג ראוי ווייטער גענוצט צו ווערן, מ'דארף זיי נאר פאררעכטן, און מ'דארף זיי פאררעכטן אפט מאל מיט זאכן וואס נאכן פאררעכטן דערקענט מ'רעדט נישט פון קיין לאטעס, מ'רעדט פון א זאך וואס קען פארראכטן ווערן אז קיינער זאל קיינמאל נישט דערקענען אז די בגד איז פארדעם געווען צוריסן אדער געהאט א ריס אדער אז די זוילן צו וואס איז געווען אפגעטראגן אביסל. ווייטער, רוב פון די קליידער וואס ווערן אוועקגעווארפן קומען אן אין מיסט, לריק, אין אשפה, קיינער האט פון זיי מער נישט קיין נוצן, די אפגעטראגענע קליידער ווערן, צוויי דריטל דערפון, קומען אן אין לענדפילס, דאס הייסט דארטן וואו מען, א פלאץ וואו מען ווארפט ארויס מיסט און מען באגראבט זיי אונטער דער ערד, מען באגראבט זיי און מען מאכט א ריזיגן לאך און עס איז געווידמעט פאר דעם צוועק און דארטן לייגט מען אריין די מיסט, צוויי דריטל פון די קליידער וואס די פראנצויזן ווארפן ארויס, איז דאס די סוף, סוף הדרך פון זיי, סאו דאס איז די סוף פון זיי, די סוף פון זייער לעבן, קיינער וועט פון זיי מער קיינמאל נישט האבן קיין נוצן. סאו די אינישעטיוו, די אונטערנעמונג מיט באצאלן פאר די בירגער, פאר די באפעלקערונג פון לאנד צו פאררעכטן זייערע קליידער, איז א חלק פון א גרעסערע אונטערנעמונג וואס קומט מיטן זעלבן ציל. דאס איז איין פרט פון א גרעסערן כלל, און די ציל דערמיט איז צווייפאכיג. איין זאך, די ערשטע זאך וואס די פראנצויזישע רעגירונג וויל דא, אז די, אז מענטשן זאלן קויפן מער דויערהאפטיגע מאטריאל, זאלן לייגן מער אבאכט. דאס הייסט די קולטור יעצט איז אז ווען עפעס איז אביסל נישט גוט, יא, עס ווערט אביסל אפגעטראגן, גייט א גרויסע חלק פון די באפעלקערונג און ווארפט עס ארויס. איז קודם זאל מען ווערן מיינדפול, באוואוסטזיניג, צו אריינלייגן, זיך אריינלייגן אין קאפ, אינטערנעלייזן אז א זאך וואס איז אביסל אפגעטראגן קען פארראכטן ווערן, זאל מען פאררעכטן. מושכל ראשון איז יעצט מען ווארפט עס ארויס. מושכל ראשון וויל די פראנצויזישע רעגירונג זאל ווערן מען פאררעכט עס. און נאך, איינמאל מענטשן וועלן אנפאנגן מער טראכטן אויף אזא אופן, דאס איז די האפענונג פון די רעגירונג, וועלן זיי לייגן מער געוויכט צו קויפן קליידער וואס זענען מער דויערהאפטיג, און זיי האלטן זיך לענגער, בעסערע מאטריאל. ווי ס'איז יעצט, באשר הוא שם, און דאס איז נישט נאר אין פראנקרייך נאר אין אסאך אנדערע מערב וועלט לענדער בעיקר, אסאך פון די קליידער און אנדערע פראדוקטן אויכעט וואס זענען אמאל, אמאל מיינט נישט אזוי לאנג צוריק, זענען זיי באטראכט געווארן ווי זאכן וואס דארפן מאריך ימים זיין, מען קויפט זיי נישט אזוי אפט. די היינטיגע וועלט ווי ס'איז דא אזא קולטור פון חולף והולך, אריין און ארויס, יא, און מען דארף כסדר עס האבן פרישע זאכן, זענען דא אזעלכע זאכן ווי טאקע קליידער, שיך, שטיוול, וואס די וואס ווערן געקויפט פארן קורצן טערמין, עס ווערט נישט געקויפט מיטן חשבון פון לאורך ימים ושנים, ס'הייסט אז מען גייט עס בלייבן נוצן אזוי לאנג ווי די זאך קען נאר האלטן, און מען טוט צולייגן לאטעס, מען טוט עס פאררעכטן, מען טוט טוישן, און ס'ווערט, און די און די קאמפאניס, די פעקטאריס וואס מאכן די בגדים טוען עס אויך מיט דעם חשבון. אז מען לייגט די עיקר געוויכט אז זאל זיין סטייליש, מאדיש, און ווייניגער אויף די קוואליטעט, אויף די איכות דערפון. פראנצויזישע רעגירונג וויל דא אויך אז מענטשן זאלן אנפאנגען מער קוקן אויף דעם וועג, טוישן אביסל א שיפט אין מיינדסעט, אז מענטשן זאלן קויפן מער זאכן, היות טאמער וועלן מענטשן אנפאנגען מער טראכטן אויף מער פאררעכטן די קליידער, אז א זאך דארף בלייבן, און אזוי לאנג ווי ס'קען בלייבן דארף מען עס דערהאלטן ביים לעבן און נוצן, וועט מען לכתחילה האפענטליך אנפאנגען קויפן זאכן וואס זענען פון א בעסערע קוואליטעט, און דאס וועט אויך אביסל רוקן די חלק פון די סעקטאר פון די עקאנא פון די געזעלשאפט, פון די עקאנאמיע, פון די אינדוסטרי בעסער געזאגט, אז זיי זאלן אנפאנגען פראדוצירן, אנפאנגען מאכן בעסערע קוואליטעט, וואס קען זיין זאל קאסטן אביסל מער, אבער די נקודה איז אז עס זאל זיך האלטן לענגער. וואס גייט די פראנצויזישע רעגירונג אזוי אן אין לעבן? אז מענטשן זאלן האלטן די קליידער לענגער, ווייניגער ארויסווארפן, און זיי נוצן וואס מער, נישט ארויסווארפן, נישט פטור ווערן פון די קליידער אזוי שנעל, איז די עיקר סיבה איז, די עיקר סיבה איז, וועגן די ענווייראמענט. ווי געזאגט אז א ריזיגע חלק פון די קליידער, פון די גענוצטע קליידער, ענדיגן אין מיסט. און דאס איינס. דאס ענדיגטע מיסט מיינט אז ס'ברענגט שאדן פאר די ענווייראמענט, פאר די סביבה. און די צווייטע זאך איז אז די אינדוסטרי פון די טעקסטייל אינדוסטרי, ס'הייסט די אינדוסטרי וואס מאכט קליידער, מאכט סחורה און מאכט פון די סחורה שפעטער פארשידענע קליידער, הוטן, שיך, וואס ס'זאל נאר נישט זיין, ברענגט פון די מערסטע פאלושענס פון אלע אינדוסטריס וואס האבן פעקטאריס, האבן געשעפטן, איז די אינדוסטרי פון די טעקסטייל. איז א גרויסע מקור, א גרויסע קוואל פאר פאלושען, דאס הייסט פאר פארסאמען די לופט, אריין ברענגען אומגעזונטע זאכן אין די לופטן, דאס הייסט שאדט פאר די ענווייראמענט. ס'איז דא א געוויסע א רעפארט, א יערליכע רעפארט וואס יעיל אוניווערסיטי געבט ארויס, און דארטן שטעלן זיי אוועק, זיי רעכענען אויס די לענדער, יעדער באקומט א צייכענונג, ווי ער שטייט אין דעם הינזיכט פון זיך אפגעבן מיט די ענווייראמענט, זיכער מאכן, זאגן מיר אזעלכע פֿערציק קאטעגאריעס, פֿערציק זאכן אויף וואס מען קוקט, פֿערציק נקודות אויף וואס מען קוקט, און לפי זה, לויט ווי די לאנד שטייט מיט דעם און מיט דעם און מיט דעם, באקומט מען אן א צייכענונג אז דו באקומסט א נומבער כך וכך. פראנקרייך, אויף די רעפארט, אויף די יערליכע באריכט, שטייט גאנץ נידריג, היפש נידריג. נאמבער צוועלף, די פאראייניגטע שטאטן למשל, וואס הייסט אויך נישט די מערסטע ענווייראמענטל פרענדלי לאנד, דאס הייסט וואס טוט אזוי סאך צו אכטונג געבן אויף די ענווייראמענט, שטייט ביי נאמבער פֿיר און צוואַנציק, מדינת ישראל שטייט ביי נײַן און צוואַנציק. די העכסטע דריי זענען דענמארק, די יונייטעד קינגדאם, וואס נעמט אריין ענגלאנד, און פינלאנד. פראנקרייך שטייט זייער שטארק נידריג, באקומט א היפש א נידריגן ציפער במשך די לעצטע יארן, און די פראנצויזישע רעגירונג האט מחליט געווען צו טון מער, צו טון מער פאר די סביבה, אז די לופט זאל זיין ריין און קלאר. איז וויבאלד, ווי געזאגט, די אינדוסטרי, די טעקסטייל אינדוסטרי, סחורה, קליידער, שפייט אויס די, שפייט אויס די מערסטע פראדוצירט די מערסטע נישט גוטע לופט, שאדט פון די מערסטע פון אנדערע אינדוסטריס, איז עס שטייט עס מער ביי אויבן פון די ליסטע פון אינדוסטריס וואס שאטן פאר די ענווייראמענט, האט פראנקרייך באשלאסן זיך צו נעמען צו די אינדוסטרי, דאס הייסט אז מען זאל מאכן ווייניגער קליידער, מענטשן זאלן קויפן ווייניגער און מען זאל מאכן ווייניגער, איז איינע פון די וועגן ווי אזוי צו מוטיגן מענטשן צו קויפן ווייניגער איז צו האלטן די עקזיסטירנדע וואס מען האט שוין געקויפט לענגער, און היות די עולם איז זעט אויס פויל, איז וועט די גאווערמענט צאלן געלט. די זוילן פון די שיך זענען דיר אפגעטראגן? גיי, האסט האסט אפאר דאלער, טו מיר א טובה, גיי פאררעכט זיי, שאד ארויסצואווארפן. די ענווייראמענט איז איין סיבה, איין פעקטער וואס האט באוואויגן די פראנצויזישע רעגירונג זיך צו נעמען צו דעם, און א צווייטע איז די פרנסות, די עקאנאמיע פון שניידערס און שוסטערס, אין א געזעלשאפט וואו ס'איז דא א קולטור אז מען פאררעכט נישט נאר מען ווארפט ארויס, קומט אטאמאטיש אויס אז די אינדוסטרי וואס גיבט זיך אפ מיט'ן פאררעכטן און מיט בעסער מאכן און מיט איבערמאכן לייט, איז די פראנצויזישע רעגירונג וויל אויפלעבן די אינדוסטרי, די עקאנאמיע פון שניידערס און שוסטערס און אנדערע אזעלכע, און דורכ'ן מוטיגן מענטשן צו גיין נוצן זייערע סערוויסעס. אבער יענע, טאקע אסאך פון די שניידערס און שוסטערס זענען די מידיע געגאנגען אויספרעגן, נו, וואס זאגסטו צו די נייע פלאן? קומט גוטע צייטן, הא? איז אסאך פון זיי האבן אויסגעדרוקט פעסימיזם איז פון פארשידענע סטעיטמענטס וואס יענע האבן געגעבן פאר די ארטיגע, פאר די לאקאלע, פאר די פראנצויזישע פרעסע קומט אויס, בסך הכל אז זיי גלייבן נישט אז א רעגירונגס א רעגירונגס פארארדענונג, אדער א רעגירונגס פראגראם בעסער געזאגט, ווי ס'איז אין דעם פאל, ווען די רעגירונג גייט נישט צווינגען מענטשן צו פאררעכטן די קליידער, מען געבט נאר א אינישיטיוו, מען געבט א אינסענטיוו, איז אזא זאך קען נישט טוישן א קולטור, איז ס'איז דא גענוג סיבה אזוי אויכעט מענטשן זאלן גיין פאררעכטן זייערע קליידער ווי איידער זיי ארויסווארפן, ס'קומט אויס ביליגער, מען שפארט זיך געלט, מענטשן טוהן עס אבער נישט, מענטשן טוהן עס נישט ווייל דאס איז די קולטור דא, און אין א לאנד ווי די מארקעט ווערט דיקטירט דורך קאפיטאליזם, דאס הייסט ס'גייט לויט סופליי און דימענד, אז די פעקטאריס, די קאמפאניס, שטעלן צו די געברויך וואס מענטשן דארפן, קיינער צווינגט זיי נישט, קיינער טרייבט זיי נישט, מענטשן מאכן נאר, קאמפאניס מאכן נאר זאכן וואס זיי ווייסן אז זיי קענען דערפון מאכן געלט, ד"ה ווער ס'מאכט סוף כל סוף אפ, אין די אונטערשטע שורה, ווער ס'דיקטירט די ארדענונג, די פלאו, איז די עולם, איז די באפעלקערונג פון לאנד. אויב די באפעלקערונג פון לאנד וועט זיך ארומדרייען מיט א מיינדסעט פון שפארן, נישט נישט אוועקווארפן, נישט ארויסווארפן זאכן וואס אנדערע קענען נאך נוצן, יא, וואלט נישט אויסגעפעלט די גאנצע געשעפט. פעלט נישט אויס די רעגירונג זאל אפילו דערמאנען מענטשן, מענטשן ווילן עס אליינס טון. אבער די מציאות איז אז די מארקעט ווערט דיקטירט לויט די פארלאנג, לויט די געברויך פון די באפעלקערונג. די קאמפאניס גייען נישט מאכן קיין זאכן וואס זיי ווייסן אז זיי קענען נישט פארקויפן. אין אזא פאל ווען מענטשן זעען אליין נישט איין די נחיצות, סיי פאר זיך אליין, זייער אייגענע אינטערעס, זייער אייגענע טאש, אז ס'קומט אויס ביליגער, מ'קען שפארן געלט דורך ווייטער טראגן קליידער, זיי אביסל פאררעכטן ווי איידער ארויסווארפן און קויפן נייע, אין אזא פאל וועט א אינסענטיוו פון די רעגירונג צו געבן אפאר דאלער פאר דעם, דאס וועט עס נישט טוישן, אזוי האלטן יענע. און אסאך מאל ווייסט מען ליגט עכטע חכמת חיים ליגט ביי די פשוטע מענטשן. זיי האבן לייף עקספיריענס, קוקן אן די וועלט מיט א נארמאלע געזונטע שכל הישר. ס'האט נישט אין זיך, זיי האבן נישט אין זיך אפשר צופיל אינפארמעישן, זיי ווייסן נישט אזוי סאך, זיי קענען נישט קיין חכמות און קיין טעאריעס מיט קיין מעשות, זיי ווייסן אפשר נישט וויאזוי עקאנאמיע ארבעט אויפן גרויסן פארנעם, פשוט קוקט אן די וועלט מיט וואס ער זעהט און ער שטעלט עס צוזאם מיט זיין אייגענע עקספיריענס וויאזוי די וועלט ארבעט וויאזוי די מענטש ארבעט און אזוי קען אסאך מאל זאגן אנקוקן א זאך מער שכל'דיג מער אויסגעהאלטן לאגיש אויסגעהאלטן ווי די גרעסטע חכמות וואס גרויסע פראפעסארן שטעלן צוזאמען. ס'זענען אגב דא שטודיעס וואס ווייזן אז כ'מיין ס'איז נישט ס'איז אויס פשוט ציפערן חשבונות אז מ'וואלט ווען געקענט היינט סאלוון די פראבלעם פון הונגער איבער די גאנצע וועלט, ס'איז דא לענדער ווי מענטשן הונגערן נאך, אמאל איז עס געווען מער גאנגבאר, היינט א גרויס חלק פון די וועלט הונגערט שוין נישט, איז מער נישטא די עכטע מושג פון עכט הונגערן, הונגערן פאר ברויט, נישט אז מען האט נישט פונקטליך וואס מען דארף פונקט ווען מען דארף עס, אבער מען רעדט פון הונגערן, ס'איז אבער דא פלעצער נאך אין די וועלט, דריטע וועלט לענדער, ווי מענטשן הונגערן נאך, פון די אנדערע זייט זענען דא די רייכע לענדער ווי אזויפיל עסן ווערט ארויסגעווארפן. סיי מיט עסן, סיי מיט קליידער, מיט אנדערע פשוט'ע נויטווענדיגקייטן, פאנדאמענטל געברויכן וואס מענטשן דארפן האבן, איז ווען מ'וואלט ווען גענומען די ווען מ'וואלט ווען גענומען די עסן, קליידער און אנדערע זאכן וואס ווערן אין די רייכערע לענדער סתם ארויסגעווארפן אוועקגעבאטלט, זיי גייען לריק, און מ'וואלט זיי געטראגן צו די לענדער וואו מ'דארף עס יא, וואלט מען געקענט עלימינירן רוב עכטע, דאס הייסט מ'וואלט געקענט צושטעלן פאר די גאנצע וועלט יעדן מענטש אז ער זאל האבן זיינע פשוט'ע נויטווענדיגקייטן, אז יעדער וואלט געווען באזארגט מיט זיינע עלעמענטארע געברויכן. ס'איז א שטיקל חידוש אז דווקא אין די היינטיגע וועלט, אין אונזערע צייטן, ווען די גאנצע וועלט איז פארבינדן און די גאנצע כדור הארץ איז ווי איין גרויסע שטעטל און ס'איז דא די מעגליכקייטן פון טרענספארטעישן אריבערפירן זאכן סאך גרינגער ווי סיי ווען פריער און ס'איז דא אויך די אוועירנעס ס'איז דא די באוואוסזיניגקייט אין די וועלט לגבי מ'ווייסט וואס טוט זיך ערגעץ אנדערש און ס'איז און די מענטשהייט איז אויך מער סענסיטיוו צו דעם אז מ'דארף קער נעמען פון די ארעמע פון די שוואכע מער ווי אמאל אכפנים און בכל זאת, קוק פון איין זייט ווארפט מען ארויס זאכן, און פון די אנדערע זייט איז דא פלעצער ווי מען וואלט זיך צוגעכאפט צו דעם כמוצא שלל רב. אינטערסאנט. ברכה און הצלחה.